די מלאכים קומען אן קיין סדום, און יעצט זעהן זיי טאקע, איז לך פשט אז דאס זענען טאקע די שלוחים, ארדה נא ואראה טייטש ער גייט שיקן זיינע שלוחים, ער גייט אליינס קומען מיט זיינע מלאכים, וויאזוי עס איז דאך אלץ די זעלבע זאך אין די ענד למעשה, זיי זעהן וויאזוי סדום פירט זיך אויף, און אונז האבן אויך נישט געזעהן, אונז אונז ליינען די פסוק פארן אונז דאך מיט מיט דעם, אונז האבן נישט געוויסט וויאזוי סדום פירט זיך אויף, עס איז געשטאנען איין ווארט פאר אנשי סדום רעים וחטאים לה', וואס מיינט דאס? וואס האבן זיי געטון שלעכט? כ'האב געהערט, זעקת סדום, זיי האבן געהערט, אבער וואס זאגן, וואס טוען זיי? אונז קומען אן, און טאקע די לעצטע נאכט פון סדום, אבער מ'הייבט אן אנצוקומען, מ'זעט שוין פונקטליך וואס זיי האבן געטון, ס'איז געווען הכנסת אורחים, הכנסת אורחים איז די גרעסטע, וויכטיגסטע זאך, די ערשטע זאך פון ציוויליזאציע, בפרט אין די פלאץ פון אברהם, אברהם אבינו איז געווען דער וואס האט מחדש געווען הכנסת אורחים, אזוי ווי מיר זעען פריער אין די פרשה פון וירא, און הכנסת אורחים טייטש אז מען נישט סתם אז מען זאל געבן צו עסן פאר א גאסט, דאס איז פשוט וואס אונז טוען היינט, הכנסת אורחים אין די עיקר און דעמאלטס איז טייטש צו געבן א הגנה פאר א גאסט, אז א גאסט איז א מענטש פון א צווייטע לאנד, א צווייטע שטאט, א צווייטע לאנד, האט נישט קיינער זאל זיך אננעמען פאר אים, און דא קומט א גאסט, איז דער חידוש פון הכנסת אורחים איז, אז דאס זאגט לוט על כן באו בצל קורתי, ס'הייסט וויבאלד זענען געקומען בצל קורתי דארף איך מגין זיין אויף מיינע גאסט, אזוי איז טאקע די מנהג אין אראבישע פלעצער און ענליכע פלעצער אז ס'קומט א גאסט דארף מען זיך אפילו לאזן הרג'נען פאר אים, דאס איז די וויכטיגסטע זאך, מ'זעט אז ס'איז געווען אביסל אביסל ווארפד דא ביי לוט אז ער געבט זיינע טעכטער וועגן דעם, אבער שוין, על כל פנים דאס איז די סדר פון פון הכנסת אורחים, און סדום איז געווען קעגן דעם, די אנשי סדום, זיי האבן נישט נאר נישט פראטעקטעד זייער געסט, נאר זיי האבן זיי אויסגענוצט, זיי האבן געוואלט הוציאה נא אלינו ונדעה אותם, און ס'איז געקומען איינער, און לוט איז געקומען, וישפוט שפוט, ס'הייסט דאך טאקע געווען, כי ידעתיו אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, לוט איז געווען פון ביתו של אברהם, און ער איז געווען לעשות צדקה ומשפט, און ער איז געגאנגען אין סדום, ער האט טאקע געמאכט די וישפוט שפוט, און זיי האבן נישט געווען העפי מיט דעם, די אנשי סדום האבן געזאגט, דו ביסט דאך א גאסט, דו ביסט דאך האחד בא לגור, ווער ביסטו? דאס הייסט, אז איינער איז אקעגן געסט, איז דאך אויך אקעגן אלע מיני גוטע זאכן וואס ער קען קומען, אברהם אבינו ווען ער איז בעד הכנסת אורחים, בעצם דאס איז וואס איז מאפשר, צו פארשפרייטן צדקה ומשפט, צו פארשפרייטן אמונה, צו פארשפרייטן צדק ויושר, אויב מען איז קעגן, אויב ס'איז אלעמאל אחד בא לגור, אונז, ביי אונז איז נישט די מנהג, דאס איז נישט קיין וועג וואס מען קען ווערן צדקה ומשפט אויף די וועלט. און דא זעט מען ווייטער די פראבלעם וואס אונז זעען אז מען גלייבט נישט, און ממש ויצחק, ויהי כמצחק בעיני חתניו, אברהם האט געלאכט, שרה האט געלאכט, און די חתני לוט האבן געלאכט, די מלאכים זענען געקומען, און לוט האט שוין פארשטאנען אז דאס זענען מלאכים, זיי האבן דאך מכה געווען די אנשים אשר פתח הבית בסנורים, ס'איז נישט קיין פשוט'ע מענטשן, דאס איז אוודאי מלאכים, און האט שוין געכאפט אז זענען מלאכים, אבער לוט זיינע טעכטער, זיינע איידעמעס האבן נישט געגלייבט, משוגע, לשחתה, דאס זעט עפעס אויס, דאס פארשט, די פאר שטאט פארט, אלעס גייט פאר, איי ס'איז דא צעקת סדום, דארף דאך זיין א מלאך, דארף דאך אביסל פאר לערנען פון דעם, אויב מען זעט א פלאץ מיט אזא השחתה, דאס איז א מקום וואס וישלחנו ה' לשחתה, צו היינט, צו מארגן. ס'וועט נישט בלייבן אזא אזא שטאט. און לוט אליינס גלייבט נישט, לוט אליינס מוטשעט זיך ויתמהמה. ס'גייט נישט. און מ'דארף אים ארויסשלעפן, מ'דארף אים ארויסשלעפן מיט קייטן, ס'איז דאך א פלא, זיי זאגן דאך און מ'דארף אים ארויסשלעפן. דאס אז ס'איז א אפשר א געוויסע תכונה פון לוט, ער נישט געווען, האט זיך אביסל נאכגעשלעפט, און דאס איז געווען די פראבלעם, איז אוועקגעלאפן פון אברהם אבינו, נישט געהאט די שטארקייט וואס אברהם אבינו וואלט געהאט, אברהם אבינו וואלט נישט געמאכט קיין ויתמהמה. און זיי זאגן אים, נישט נאר דעם, עסט נאך צוריק קוקן, אל תביט אחריך, איך מיין פשוט פשט, נישט פשט דאס סתם דער קוקן איז די עבירה, אפשר איז דא אויך אזוי, אבער פשוט פשט מיינט עס אז עסט זיך אויסדרייען עסטו ווערן סטאק, אמאל דארף מען אוועקלויפן פון א פלאץ, דאס איז סדום, ס'נישט סתם סדום, ס'איז סדום ווען מען האלט עס ביים חרוב מאכן טאקע, קוק נישט צוריק, אה, כ'האב פארגעסן מיין שליסל, כ'האב פארגעסן דארט עפעס, דאס הייסט אל תביט אחריך און פשט איז די אשתו של לוט וואס זי קוקט דאס האט זיך מתמהמה געווען דאס איז א חלק פון די ויתמהמה די צוריק קוקן די טראכטן און די ווי עס פונקטליך וואס עס מיינט די פשיטא אבער דאס איז די עיקר נקודה מיין איך. און א דבר פלא, לוט בעט זיך ביי די מלאך, ער בעט זיך ביי די אייבערשטער בעצם דא איז שוין קלאר אז די אייבערשטער פונקטליך ווי עס שטימט וואס מען האט געזאגט נעכטן דארף מען פארשטיין, און ער בעט אים אז ער זאל גיין ער וויל נישט ער האט מורא צו גיין בהר הר איז די שטח דארט ווי אברהם אבינו האט געוואוינט בעצם דארט איז שווער צו לעבן דארט איז געווען צוגעוואוינט צו וואוינען אין סדום ער וויל גיין דא אין מצער ותחי נפשי און און נשאתי פניך מען האט אים עס נאכגעגעבן שפעטער האט לוט אבער געזען אז עס איז נישט אזא זעט אויס אז עס איז נישט געווען אזא סעיף פלאץ אפשר גייט עס שפעטער חרוב ווערן זעט אויס אויך נישט געווען אזא וואוילע פלאץ ער האט פארשטאנען אז אפשר די ירא לשבת בצוער אפשר די מענטשן וועלן האבן טענות אויף אים וואס איז די פשט פון ירא מען קען טראכטן על כל פנים, די עיקר די פסוק מאכט א געוויסע מסכם פון די פרשה, ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט וישלח את לוט מתוך ההפכה, דאס הייסט א געוויסע מסכם פון די מעשה איז אז אויב מען וועט גיין גוט, דאס איז א נייע חידוש פון משפחת אברהם אבינו, ויזכור אלהים את אברהם, אויב דאס פון בית אברהם, אברהם אבינו האט טאקע נישט מצליח געווען צו ראטעווען די גאנצע עולם ווייל ס'איז נאכנישט געווען צדיקים, ס'נישט געווען קיין פופציג צדיקים, אויב דו ביסט יא פון די פאר צדיקים פון בית אברהם, וועסטו ניצול ווערן. און אזוי האט מען די מעשה פון בנות לוט וואס איז געקומען צו ווייזן ווי זענען געקומען עמון און מואב און ס'ווייזט בעצם ווי ס'איז נישט פשוט צו באקומען קינדער לוט איז אויך א שורש פון די גרויסע פעלקער עמון און מואב און ס'איז אנגעקומען דורך די גאנצע שוועריקייט פון לוט פון די מעשה וואס איז געווען.